זייט צוויי, קאסעט איינס, המשך. נחום'טשע האט זי געזאגט, מיר זאל זיין פאר דיר, קינד מיינס. די חסידים האבן עס געהערט, גוט געהערט, און זיי זענען געווען באליידיגט, באליידיגט פון דער רעביצינ'ס גוי'אישן הולך, וואס אין ניעשעווע איז אזוינס נישט צו זען, און נישט נאר ביי רביים, נאר אפילו ביי פשוט'ע אידן. נאָך מער, פֿון איר באַגיין זיך מיטן חתן. ליטוואַקעס האָבן געטראַכט גאַליציאַנער ייִדן, וואָס אַלע פֿון יענער זײַט גרענעץ זענען בײַ זיי ליטוואַקעס. אויף אַ ווײַלע האָט זיי אַפֿילו אַ געדאַנק אַן עגבער געטאָן, אַ געדאַנק קעגן ניעשעווע, וואָס איז זיך משדך מיט רוסלאַנד. נאָר מען האָט געשוויגן, געגלויבט, אַז מסתּמא דאַרף אַזוי זײַן.

כאַ-כאַ-כאַ! האָבן די גויים געלאַכט, צעלאַכט זיך האַרציק, שטאַרק דערמאָנט אין פּלאַצן פֿון טרוקענע פֿעסער אין הײסע טעג. דאָס געזאַנג פֿון די פֿאַרשטױבטע קאָזאַקן האָט איבערגעריסן דאָס הילכיקע געלעכטער. אין כּאלהינו! האָבן געזונגען די קאָזאַקן. אין כּמלכּנו! קאפיטל דרײַ א גאנצן גרויסן זומער טאג האט חתן כלה געפאסט. אויף שרה'לען דער כלה האט מען דעם תענית נישט אנגעזעהן. זי איז געווען הונגעריג אבער רואיג געזעצט. קיין איין שאטן פון אומרואיגקייט האט נישט פארוואלקנט איר געמיט. פאר דער גאנצער צייט פון דער פארקנסונג

זי האָט געטאָן די גרויסע, געוואוקסיקע, פליישיקע סערל אַלץ פּשוט גלייך. קיין איינציקע שעמעוודיקע רויטקייט האָט נישט באַגאָסן אירע פולע באַקן, קיין איין איינציקע שמייכל האָט נישט אויפגעלויכטן אין אירע קאַלטע אויגן. אַ רואיקייט איז געלעגן אויף איר, אַ רואיקייט פון אַ ווייב, וואָס גרייט זיך צו איר ניי לעבן מיט האָף און מיט זיכערקייט.

זיי האבן איר צוגעטראגן פאמעראנצן, דערקוויקענישן, ווי מייסטנס כלות וואס ווערן אפגעשוואכט פון וואסער און פון די דינים. עס כלה, האבן זיי איר צוגעטראגן, דאס הארץ איז דיר מסתמא אפגעשוואכט. נאר זי האט עס נישט געדארפט, זי האט זיך געפילט גוט, קרעפטיג. מיט דער זעלבער געזעצטקייט האט זי באגעגנט די טוקערין, וואס איז געקומען איר אפגאלן די האר פון קאפ. אין ניעשעווע האט מען אפגעגאלט די כלות די האר פון די קעפ נישט צומארגנס נאך דער חתונה נאר אין טאג פון דער חופה, די שוועסטער האבן סערעלן גענומען צוגרייטן פון די מיידלישע יארן וואס ווייבער האבן אזוי ליב צו האלטן אין זכרון האבן זיי נאך געדענקט די שרעק פארן גאלן זיי האבן דעריבער גענומען פלוצלינג צערטלען סערעלן דעם קאפ פירן מיט די פינגער אין אירע געדעכטע האר צעפּ פֿלעכטן און פּראַװען קאָמפּלימענטן. אַזאַ װאַלד אַ געדיכטער האָבן זײ געזאָגט סודותדיק מיט דער סודותדיקײט פֿון װײַבער, װאָס אין פֿלעכטן פֿון כּלהשע צעפּ דערמאָנען זײ זיך אין ערשטן גליק און אין שפּעטערע װעלקונג, זאָל עס זײַן װי אַ קרבן, סערעלע, װי די ערשטע שניט, װאָס די ייִדן אין ירושלים האָבן געבראַכט צו גאָט. אָבער בײַ סערעלען איז עס גאָר קײן קרבן נישט געװען. זי האָט געװוּסט, אַז אַזױ דאַרף מען. און זי האָט עס געטאָן, װי מען טוט יעדער אַנדערן דין. די טיקערין האָט זיך גאָרנישט געקענט גענוג אױסלױבן זי פֿאַר איר פֿרומקײט און צדיקות. אַזאַ כּשרע נשמה, האָט זי געזאָגט, טונקענדיק לעקעך אין בראָנפֿן, װאָס מען האָט פֿאַר איר געשטעלט, די זון זאָל דאָך איר אַזױ לײַכטן, װי עס לײַכטן אירע רױטע באַקן, טאַטע קאָכאַנענדיקער אין הימל! מיט אַ גרויסער שער האָט זי געשניטן אירע האָר, געשניטן קרום, געמאַכט טרעפּ, און דערנאָך האָט זי אַ בליץ מיטן גאָל-מעסער געגעבן און גענומען קראַצן דעם דינען געשוירענעם מיידלעשן קאָפּ, וואָס איז צו אַ שעפּסן קאָפּ ענדלעך געוואָרן. מזל-טובֿ! מזל-טובֿ! האָבן די שוועסטער געווינטשן, און סערעלען, אַ ווייס אַטלאַסן טיכל אויפֿן קליין געוואָרענעם קאָפּ אָנגעטאָן,

פונקט אזוי אן בושה איז זי געזעסן שפעטער אין דער כלה שטוב און געלערנט די כלה דינים פון נייעם קרבן מנחה סידור וואס האט געהאט העלפאנד ביינערנע טאוולען און א גילדענעם שלאס און זי זאל באוויליגט ווערן אויף דער באהעפטונג האט זי געליינט אויפן קול מיט א ניגון פון תחינות, און אים אין אנטקעגן חס ושלום קיין צער, נאר אדרבה אים ליבשאפט דערווייזן און אים וויליג זיין אין די מצוות ווי די מנהג, דארום וועלן געבוירן ווערן בנים זכרים מיט הילף פון געאכפערטן. גארנישט רואיג האט זיך געפילט נחום'טשע דער חתן. א גאנצן גרויסן זומער טאג מיט א קנאפע נאכט דערצו האט ער זיך געמאטערט אין די שווערסטע יסורים אין טאג פון זיין חתונה. א גאנצן מעת לעת איז ער געפארן אין באן פון ראכמאניווקע דורך דער גרעניץ ביז ניעשעווע. ער האט געדארפט רו, מנוחה, אבער מען האט אים אויף קיין רגע קיין מנוחה נישט געלאזט. קודם כל איז דער עולם געקומען צו אים שלום נעמען.

אין דעם טאָג לעקעך און בראָנפֿן מיט אָנגעפֿאָרענע גוטע ייִדן און מחותּנים געטרונקען. ער איז געװען נישט שיכּור, אָבער אַ ביסל פֿאַרנעפּלט, בגילופֿן. אים האָט זיך געגליסט רעדן, אַ סך רעדן. גערעדט האָט ער גיך, געשלונגען האַלבע װערטער, דערצו האָט ער צוגעזונגען אױפֿן גאַליצישן רבישן שטײגער, און נחומטשע דער ראַכמאַניעװקער האָט זעלטן אַ װאָרט פֿאַרשטאַנען.

אים אין די זייטן, אים געשטארקעט, אנגעשפריצט און צענדליגע מאל איבערגעחזרט דאס זעלבע, פארשטייסטו מיך, צי נישט, הא? ווא? דערביי האט ער אים אנגעפיקט פולע אויגן מיטן שארפן ציגארן רויך, אויף דעם יונגל'ס ניכטערן מאגן האט זיך דער רויך געלייגט ביטער, אין האלז האט געשטיקט, ער האט געהוסט,

האבן אים דעם רבינ'ס זין, פונקט אזעלכע שווערע און טעמפע אידן ווי דער פאטער זייערע, גענומען פירן פון שטוב צו שטוב. אומעטום האט מען געטרונקן בראנפן, געווינטשן זיך לחיים, לעקעך געגעסן און אפילו וועגן זיין תענית נישט געטראכט. לחיים, לחיים, ס'זאלן זיין שמחות ביי אידן, האט מען אים געווינטשן און לאַנג געטרײסלט מיט זײַן האַנט. דערצו האָט זיך צו אים בײַ אײנעם פֿון דעם רבינס זין אין שטוב צוגעטשעפּעט אַ יונגערמאַן אַן עילוי, דאָס שײנדל פֿון די נעשעװער חסידים, װאָס האָט געװאָלט אַרױסװײַזן למדות. דאָס איז געװען אַ יונגערמאַן, אַ קרומער קאָפּ, אַ װילדע בריאה, אַ שטיק באָק. אַפֿילו אין זײַנע באַװעגונגען, אין זײַן אָנשטױסן מיטן קאָפּ תּמיד ווען ער האט א קשיא צו פרעגן איז געווען באקישעס. די צעיאכמערטע פיאות זענען זיינע זענען געשטאנען אין דער הויך ווי הערנער. צוריקגעשמועסט האט ער געהאט א טבע צו זאגן אויף אלץ צוריקגעשמועסט קען מען זאגן פונקט פארקערט. ווען נחום'טשע איז שוין מיט אים פארטיג געווארן האט ער גענומען זאגן פונקט פארקערט. נחום'טשען האט א שווייס באגאסן.

נאָר נחומטשע האָט נישט געװאָלט נאָכגעבן. די מוטער איז געקומען און געװאָלט אױף אים גוזר זײַן. קינד מײַנס, האָט זי געטענהט, פֿאָלגן אַ מאַמען איז מער מצװה װי פֿאַסטן, זײַ מקיים כּיבוד אם. אָבער ער האָט איר נישט געלאָזט רעדן אַפֿילו. מאַמע, האָט ער זיך געבעטן, זײַ מיך נישט מצער, איך װעל נישט עסן. ער האָט כּסדר געלערנט אין אַ קבלה-ספֿר, וואס ער האט נישט ארויסגעלאזט פון די הענט דער מלמד זיינער ר' פסחי' זווילער וואס איז מיט אים מיטגעקומען אויף די חתונה, א איד א למדן א מרה שחורה'ניק האט אים אלע מאל אויפס ניי פארהערט די דרשה וואס ער דארף זאגן ביים טיש זע זשע חתן האט ער אים געמונטערט זאלסט נישט מבייש זיין דעם טאטן זאל לעבן עס וועט זיין א טיש מיט לומדים. די לופט אין בית מדרש וואו מען האט די טישן געדעקט איז געווען געדיכט ממש אנצוטאפן, די חסידים האבן פארשטעלט אלע פענסטער טירן, יונגעלייט זענען געלעגן אונטער די טישן, אנגעהאנגען זיך איבער די בענק, צוגעדריקט זיך פלייצע צו פלייצע, ארעם צו ארעם. בחורים האבן זיך צוגעבינדן מיט גארטלען צו די זיילן פון בית מדרש, געהאנגען אין דער לופטן, יונגלעך זענען אריינגעקראכן מיט די פיס צו אידן אין די הינטערשטע קעשענע פון די זשופיצעס אבי כאפן א בליק צום חתן. קרומע זיילן שטויב האבן זיך געלייגט איבער די קעפ ווי ברעטער. די מאסן ליכט אין די זילבערנע מנורות, שבשניקעס, קאנדעליאברעס, לייכטער האבן גערויכערט, געשמאלצן זיך, געטריפט. די מענטשן האבן געשוויצט, געקלעבט צו זיך. די גאנצע היץ האט צוגעשלאגן אויבנאן וואו דער חתן איז געזעסן ארומגערינגלט מיט מחותנים און געסט. דער קאפ האט נחום'טשען געגליעט, שווער געווען. אחוץ דער יארמולקע איז געזעסן אויף זיין מידן קאפ א שטריימל, א הויכהאריג, גלאנציג שטריימל וואס האט געדריקט, געהיצט, די שלייפן מיד געמאכט.

און ביים רבונו של עולם איין גליקליכעס שיקזאל אויסוויינען. אבער ביי די מענער אין בית מדרש איז געווען ענג דערשטיקט צו ווערן. אלע מאלד האט אן אנדער חסיד גע'חלש'ט פון היץ. אידן האבן אים ביים קאפ און פיס אנגענומען און צום הויפישן ברונעם אוועקגעטראגן. דארט האבן יונגלעך אויף דעם פאר'חלש'טן אזוי לאנג געגאסן וואסער פון פלאמפ ביז ער איז געקומען צו זיך. ביר! גיט מיר אַ גלעזל ביר! האָבן ייִדן געבעטן זיך רחמים בײַ די משמשים, װאָס האָבן געצאַפּט ביר פֿון גרױסע פֿעסער. שאַ זאָל זײַן! האָט ישׂראל אַבֿיגדור געשריגן. דער חתן גײט זאָגן די דרשה. שטיל זאָל זײַן, װי אין אַן אױער, דרך־ארץ! נחומטשען איז געװען טרוקן אין האַלדז, די צונג האָט געקלעבט צום גומען, װי אַ פֿרעמדע זאַך. די שלײפֿן האָבן אים געבריט, די אויגן האבן געשמערצט, נאר דאס אלס האט נישט געקענט זיין קיין אפהאלט פון דער דרשה. טויזנטע אידן האבן אויסגעשטעלט אויערן, רביים, רבנים, לומדים, שיינע אידן, עילויים, אלע האבן זיך צוגעבויגן אבי דעם חתן'ס ווארט אויסצוהערן. נו, חתן, האט דער מלמד זיינער, דער מרה שחורה'ניק, געזאגט,

דאס איז געווען א שלעכטע סימן. ביי די גילדענע יויך האט ער גארנישט געקענט עסן. די כלה האט געגעסן מיט גרויס אפעטיט. זי האט נישט גערעדט מיט אים. זי האט שטארק געוואלט אים זאגן ער זאל עסן, אבער זי האט זיך געשעמט, געפלאמט פון בושה פאר דעם פרעמדן יונגל וואס זי האט אים דאס ערשטע מאל געזען, און זי האט שווייגנדיג געגעסן. נחום'טשע האט בלויז גענומען איין לעפל יויך פון דעם גילדענעם שותפות'דיגן שיסעלע, וואס איז פאר חתן כלה געגרייט געווארן און גלייך אוועקגעלייגט, ער איז געווען אזוי דערשלאגן אז ער האט אפילו אויף זיין באשערטע קיין קוק נישט געטאן. און דערנאך, שפעט ביינאכט, אז צוויי שיינע אידן זקנים האבן אים גענומען אונטער די הענט, גערעדט צו אים אסאך וועגן דער ערשטער מצוה און אים פלוצלינג אין א פרעמדע שטוב פארלאזט, פארהאקנדיג הינטער זיך די טיר,

דאָס רױטקײט האָט געבלענדט אין די אױגן. אין דער אַרומיקער װײַסקײט האָבן אַ פּאָר רױטע, פֿולע באַקן געגלאַנצט, באַקן פֿרעמדע, אָנגעבלאָזענע, שטאַרק צעפֿלאַמטע. אַ קאַלטער שװײס האָט אים מיט אַ מאָל באַדעקט. אים איז נישט גוט געװאָרן. מאַמע! האָט ער גערופֿן שטיל און מיט אָן אַ שיעור צער און בושה. מאַמע! צומאָרגנס האָט אים דער שווער אַרײַנגעפֿירט צו זיך אין שטוב און אים אָנגעוויזן אַ שטול צו זיצן. דער ניעשעווער האָט זיך אַוועקגעזעצט קעגן איבער, און דאָס גאַנצע געדיכטעניש זײַנס, די באָרד, די פּאות, ברעמען און אַפֿילו די בינטלעך האָר פֿון די אויערן האָבן זיך געטרייסלט בײַ אים פֿון צאָרן. עט! האָט ער געזאָגט, איך הויב נישט אָן צו פֿאַרשטיין אַזעלכע גענג. אין ניעשעווע ווייסט מען נישט אַזוינס. עט! נחום'טשע איז געווארן נאך שמעלער, דינער. דאס לשון איז אים אפגענומען געווארן. בלויז א מורא האט אים אנגעפילט, א באהאלטענע מורא פאר אלץ, פאר דעם שווער, פאר זיינע פארקאלטנטע בארד און פאות, פאר די פרעמדע אידן און אפילו פאר דעם קאפ אין בעטגעוואנט, וואס ער האט אים נישט געדענקט, וואס בלויז די בלענדעניש פון רויטע בענדער און דאס פארפלאמטקייט פון אפאר אנגעבלאזענע באקן אין ווייסקייט שווינדלען אים נאָך פֿאַר די אויגן. מאַמע! האָט ער גערופֿן מיט ליפּן, וואָס לאָזן קיין קלאַנג נישט אַרויס, ווי אַ קינד אין גרויס שרעק. מאַמע! די זיבן טעג שבֿע ברכות זענען פֿאַר נחומטשען געווען ווי זיבן טעג שבֿעה זיצן. נאַכט בײַ נאַכט האָט מען אַרום אים געמאַכט שבֿע ברכות, סעודות, געטרונקען ווײַן.

באלד אינדערפרי נאך פארן דאווענען האט שוין דער רבי ר' מיילעך געשיקט זיין עלטסטע טאכטער, א גרויסע אומגעלומפערטע אידענע, זי זאל גיין זיך איבעררעדן מיטן ווייבל. די אידענע איז געגאנגען צו דער שוועסטער און דערנאך געשאקלט מיט ביידע שפיצן פון איר שווארץ זיידענעם קאפ טיכל ווי מיט צוויי פליגלען. עט האט זי געזאגט, גארנישט. פאר כעס האט דער רבי אפשר צען מאל געפאטשט מיט די ליפן אין פארלאשענעם ציגאר. רחמנא לצלן! האט ער געשריגן. נאך דעם לעצטן טאג פון די שבע ברכות האט דער רבי געשיקט נאך סערעלען. זי איז געקומען אין א לאנג קלייד פון געלן זייד. אויף איר געגאלטן קאפ איז געזעסן אן אטלאסענער טשיפּיק מיט א גאנצן גארטן פון קארשן, ציטערנאדלען, גרינע בלעטער און גרעלע בלימעלעך. דער טשיפּיק איז געווען גרויס און אראפּגעגליטשט זיך איבער די אויערן. דער פאטער האט איר געהייסן זיצן

אַרויסטרײַבן אַן אײַנגעשפּאַרטן דיבוק פֿון אַ דאָרפֿישער מױד און יענער, דער דיבוק, הערט אים נישט. נו, האָט ער ענדלעך אַ פֿרעג געטאָן מיט אַ גמרא ניגון. סערעלע האָט געשװיגן. װאָס עט זײַן דער תּכלית? איז ער איבערגעגאַנגען שױן אין אַ ניגון פֿון אַ ייִד אַ סוחר. סערעלע האָט געקוקט מיט שטאַרע בליקן.

אַ גאַנצן מעת-לעת צײַט האָט ער געזוכט, גענישטערט אין די גרויסע אַרומגעפֿליקטע ספֿרים. קיין גרויסער למדן איז ער קיינמאָל נישט געווען. זײַט יאָרן, זינט ער האָט געפֿירט רביסטווע, האָט ער בכלל קיין גמרא, קיין לומדיש ספֿר נישט אָנגעקוקט. ער האָט בלויז געלערנט פֿון צײַט צו צײַט אַ ביסל קבלה, זוהר, כּדי אויסצוזוכן נײַע תּורות צו זאָגן בײַם טיש. ער איז אַפֿילו געווען, אַחוץ רבי, אויך רבֿ אין שטאָט. אבער ער האט קיינמאל קיין שאלות נישט גע'פסק'נט, נישט געקענט פסק'נען, דאס אלץ האט געטוהן פאר אים א איד א למדן א פארטרעטער וואס מען האט אים דערפאר גערופן די מינקת דעם רבינס אם פרעגן ביי דער אם האט ער נישט געוואלט צו וואס דערציילן פון הויף און ער האט שטארק זיך געמאטערט אין די גרויסע שלחן ערוכ'ס פארבלאנדזשעט זיך אין די פיל פירושים וואס זענען מיט קליינטשיגע שווערע ווערטער

דעם זײַדענעם, גרעל-געבלומטן שלאָפֿראָק און טאַקע שױן אױפֿן אָרט גענומען שרײַבן אַ בײזן בריװ צום מחותּן, אַ בריװ מיט קאָטשערע-אותיות און מיט האַלבע װערטער. ער האָט שױן דעם גרױסן טיטל אָנגעשריבן, כּדי באַלד דערױף צו שרײַבן האַרבע, ביטערע רײד, װי פּלוצלינג איז די עלטסטע טאָכטער, פֿירנדיק סערעלען בײַ דער האַנט, אַרײַנגעפֿאַלן אין רבינס שטוב און אױסגערופֿן הױך, מזל-טובֿ, טאַטע! מזל-טובֿ! דער רבי האט אזוי אויסגעקוילערט די אויגן זיינע פון חידוש, אז עס האט אויסגעזען ווי אט אט דרייען זיי זיך ביי אים איבער ווי ביי א לאלקע וואס מען שטעלט אויפן קאפ. ס'הייסט? האט ער געפרעגט. נעכטן איז ער ביי איר געווען האט די טאכטער געזאגט. גאר אומגעריכט. דערצייל שרה'לע דעם טאטן, שעם זיך נישט. שרה'לע האט מיט שטארקע פארבן און קאלטן פנים דערציילט אלס פשוט. נו מיילא, געלויבט דער אייבערשטער האט געזאגט דער רבי און געשמייכלט מיטן גאנצן געדיכטעניש פון זיין הארעקייט, אן עין הרע געוועזן, געדארפט באלד אפשפרעכן. געלויבט דער אייבערשטער דערפאר. און גלייך דערויף האט ער ווי אלעמאל גענומען ארויסשטופן די נקבות פון שטוב. נו גיי, גיי שוין, שוטה'לע, האט ער געטריבן דאס יונגע ווייבל, גיי און זיי א כשר'ע אידישע טאכטער, אוודא, אזוי. אנשטאט פארענדיגן דעם בריוו צום מחותן האט ער אנגעשריבן א בריוו צום שטאמלער,

און דערװײַל בלױז מאַכן אַ װאָרט. צום בריװ האָט ער צוגעלײגט אַ פּאַפּירענעם צװאַנציקער רײניש פֿאַרן שטאַמלער אױף הוצאות. ער האָט זיך פֿאַרטראַכט אױף אַ װײַלע, צי עס איז נישט אַ מאָל צו פֿיל, אפֿשר גענוג זײַן פֿאַר דעם קבצן פֿופֿצן? נאָר פּלוצלינג איז אים געקומען אױפֿן זינען דעם ייִדס רײד, אַ יפֿת-תּואר דאָס מײדל, אַזױ זאָגן די װײַבער. און ער האָט אַרױסגענומען פֿון גרױסן לעדערנעם בײַטל נאָך אַ פּאַפּירענעם פֿינפֿערל און צוגעלײגט מיט אַ קרעכץ פֿון קאַרגשאַפֿט און פֿאַרגעניגן צוזאַמען צום פֿריִערדיקן צװאַנציקער. זאָל ער האָבן, האָט ער גערעדט צו זיך אַלײן, פֿאָרט אַ בן-קדושים, נעבעך.

אַ גרױסן זילבערנעם חנוכּה-לאָמפּ און אַ טײַער שטרײַמל. אױך די קינדער זײַנע, די אײניקלעך אַפֿילו, האָבן געבראַכט מתּנות. אָבער דער רבי ר' מלך האָט געװאָלט גאָר עפּעס אַנדערש. ער האָט אים דערצײלט, פּלטיאל הורװיץ, אַז אים שטײט פֿאָר צו קױפֿן בײַ אַ גענעראַל אין פּאָלעסיע אַ װאַלד, װאָס קען ברענגען אַ פֿאַרמעגן. אָבער עס איז נישט עפּעס גלאַטיק מיטן קױפֿן, פֿאַראַן עפּעס אַ שטערונג מצד דער רעגירונג.

קויפן מתנות, וואלט אים דאס שותפות שטארק צוניץ געקומען, גאר שטארק. פארשטייט זיך אז פלטיאל וועט פון אים, דעם רעבן, קיין געלט אין געשעפט אריין נישט פארלאנגען, חלילה, נישט איינמאל האבן אים שוין חסידים אריינגעצויגן אלס שותף אין מסחרים, אבער דאס מאל איז דאס געשעפט צו גרויס אפצוגעבן א שותפות, דאס איז צו שטארק האט ער געטראכט, דער ניעשעווער, עס קען נאך פלטיאל'ן פארדריסן און מען קען אים אינגאנצן אנווערן, וואס עס וואלט געווען א גרויסע שאדן, גאר א גרויסע, אבער פון די אנדערע זייט איז פלטיאל אנגעשראקן, דאס מסחר איז מיט א שטערונג, ס'האלט חלילה ביי תפיסה, און זיין, דעם רבינ'ס צוזאג אז אלס וועט גיין מיט גאט'ס הילף אויפן גלייכן וועג וועט פלטיאל'ן שטארקן. ער האט דעריבער גענומען פלטיאל'ן אפשלעפן, האלטן אים וואס מער אין ניעשעווע, נישט געוואלט זיך געזעגענען מיט אים, דאס האט ער געוואוסט ברענגט חסידים אלעמאל אריין אין א צערודערונג, איבערהויפט חסידים גבירים, פארנומענע מענטשן, אזעלכע וואס האנדלען גרויס מיט גענעראלן און שררות, און האבן מורא פאר מסירות. דאס שרעקט זיי, ווייסט ער, דאס ווארפט זיי אראפ פון קוראזש, פון דער זיכערקייט, פילט זיי אן מיט מורא, זיי ווערן ווייכע און גייען איין אויף אלץ. וויפיל מאל פלטיאל הורוויץ האט אריינגעשיקט ישראל אביגדור'ן צום רעבן, אז ער וויל זיך געזעגענען האט דער רבי אים געלאזט זאגן, עט וואס איילט ער זיך אזוי פלטיאל? פלטיאל הורוויץ האט זיך שיער נישט געעקט פון צרות, אויף אים האבן אינדערהיים געווארט געשעפטן מענטשן, טאג טעגליך האט ער געקריגן טעלעגראמעס פון זיינע פארוואלטער ער זאל שוין קומען אהיים, ער האט זיך געבעטן ביי ישראל אביגדור'ן אנשטאפנדיג אים אין די האנט ריינישן אומגעציילט, ישראל אביגדור גיי אריין און זאג דעם רעבן אז כ'מוז אוועקפארן, גענעראלן ווארטן אויף מיר, אזוי זאלסטו זאגן, גענעראלן. נאר דער רבי האט נישט געוואלט הערן. עט, האט ער געזאגט, כ'וועל אים שוין אליין רופן ווען מ'וועט דארפן. פלטיאל הורוויצן האט שוין אפילו דער עסק אנגעהויבן פארדריסן. ביי זיין גאנצע חסידות איז ער געווען א איד א תקיף, אן אריינגייער צו גרויסע לייט. ער האט אפילו שוין נישט איינמאל געהאט געטרינקן וויין צוזאמען מיט פריצים און אפיצירן אפילו אמאל עפעס געגעסן אויך, און טאקע אין בלויזן קאפ און אפילו נישט גאנץ כשר. אין פעטערבורג פלעגט ער אפילו מיטגיין אין טראקטירן, נישט אלעמאל אפגעהיט געווען אין אידישקייט, און אין די וועלדער אין וועג, אז א יונגע גויע, א ווייב פון א וואלדוועכטער, פלעגט צו אים זיס שמייכלען ביים אראפציען די שטיוול פון די פיס פארן שלאפן גיין און געבעטן א העכערן לוין פארן מאן, האט ער נישט אפגעזאגט, ניין. מיט גרויס פארגעניגן האט ער זיך געלאזט קושן פאר דאנקבארקייט די האריגע גבירישע האנט און געהייסן פארלעשן די לאמפ. די דאזיגע זינד, אויף וועלכע ער פלעגט נישט איינמאל א שווערן זיפץ געבן, האבן אבער אויך אין זיין גלויבן אריינגעטראגן א שטיק צעמישעניש, אפילו הפקרות אויף א ווייל. אים האט גענומען פארדריסן אפילו אויף דעם רעבן זיינעם, וואס רבי איז רבי איז אים געקומען א געדאנק אין קאפ און געשעפט איז געשעפט, ער האָט זיך געבונטעװעט. נישט איז נישט, האָט ער אַפֿילו אין כּעס אַ זאָג געטאָן, ישׂראל אַבֿיגדורן װעל איך פֿאָרן אומגעזעגנט. אָבער באַלד האָט ער חרטה געהאַט. ער האָט זיך דערמאָנט, אַז די געשעפֿטן זענען נישט אַלעמאָל גאַנץ אין אָרדנונג, אַז ייִדן מוסרים נישט פֿאַרגינערס פֿעלן נישט. דערצו טאַקע איז דער גיהנום אױך נישט קײן קלײניקײט. מען ברענט און מען בראָט, טאַטע געטרײַער אין הימל. לערנען קען מען נישט, אַ דאַװנען מוז מען אױך אַמאָל אַראָפּשלינגען,

אַז ער האָט אַ סך איבערגעגאָסן איבערן טיש. פּלטיאל האָט אין דעם געזען אַ גוטן סימן, אַ סימן פֿון מזל, גוטס, אַ סך געלט. דערנאָך האָט דער רבי אים דערלאַנגט די האַנט. ער האָט געהאַלטן דעם גבֿירס האָריקע, פֿעסטע האַנט אין זײַן װײך גוט-ייִדישע האַנט און געזאָגט האַסטיק, מילא, כ'זע דאָך, פּלטיאל, אַז דו ביסט דערשראָקן, איז כּדי זאָלסט נישט מורא האָבן, װעל איך מיר אים נעמען שותּפֿות דעם װאַלד. כ'זע דאָך, אַז ס'איז מן-השמים.

דעם שאָדן װעט ער אים באַצאָלן מיט גאָטס הילף טאָפּלט, כּפֿל כּפֿליים. איצט מעג ער עס זיך פֿאַרגינען, האָט ער געטראַכט, געדענקענדיק אין שותּפֿותדיקן װאַלד, עס װעט מיט דעם אױבערשטנס הילף זײַן גוט, האָט ער געהאַט בטחון, און ייִדן װעלן נישט מסרן, חלילה, ייִדן זענען, ברוך-השם, ייִדן.

פארטיג צו פרוכפערונג און צו ברענגען דורות, א צוגעגרייטע דורך די שוועסטער אירע און דורך די ווייבערישע דינים, האט זי מיט שטארקן באגער אפגעווארט איר באשערטן, אן יעדן ווידערשטאנד, אן יעדער קאפריז אפילו. זי האט נישט פארמאגט גארנישט אזוינס ווי אזוי צו דערנענטערן צו זיך דעם באשערטן אירן, קיין שום ליב ווארט,

ערשט שפעטער, פלוצלינג, ווען אלע אין הויף האבן שוין געהאט אנגעוואוירן די האפענונג צו דערלעבן פון אים נחת און דער רבי האט זיך שוין גענומען גרייטן רעדן וועגן א גט, ערשט דעמאלט, ווען קיינער האט זיך אויף אים מער נישט אומגעקוקט, נישט געפירט אים, נישט אונטערגעזאגט אים, נישט געשטאנען אויף דער וואך הינטער דער טיר, נישט פארהאקט די טיר הינטער אים,

און דערזעהן האבן זיי צום ערשטן מאל א פרוי, נישט קיין אויסגעפאנטאזירטע ביי די גמרות, נישט קיין פארנעפלטע דורכזיכטיגע ביי די קבלה ספרים, נאר א פרוי פון בלוט און פלייש, פון לייב, וואס שניידט זיך ארויס פון קלאר שימערנדיג בעטגעוואנט. דער פלוצלינגדיגער דערוואכנדיגער באגער צו באהערשן, באזיצן, איז ביי אים געווען אזוי שטארק אז ער איז אין

שׂרהלעס עלטערע שװעסטער האָבן געגלאַנצט מיט שמאַלציקע אױגן, הערנדיק די פֿרימאָרגן באַריכטן פֿון שׂרהלען בײַם אָנטאָן זיך, אַזױ אַז זײ האָבן שױן אַפֿילו אָנגעהױבן צופֿיל מורא האָבן פֿאַר דעם דאָזיקן אומפֿאַרשטענדלעכן נחומטשע, מורא געהאַט אים אָנטרױען ייִדישקײט, טרױען די שװעסטער, און אָפּגעמאַכט צו היטן זי, שלאָפֿן מיט איר צוזאַמען ביז װי לאַנג עס װעט אױסקומען נאָכן דין. געדענק שרה'לע האבן זיי זי געווארנט, זיי א כשר'ע אידישע טאכטער. ווארום איבער דריי זאכן גייען יונגע ווייבער פרי פון דער וועלט ביי דער קימפעט, צוליב נישט נעמען חלה, צוליב נישט צינדן ליכט און צוליב נישט אפהיטן טהרה. שרה'לע, א מאן דארף מען ליב האבן, אבער די הייליגע תורה דארף מען נאך מער ליב האבן. זאלסט זיך האלטן פון דערווייטנס, נישט לאזן אנרירן זיך. שׂרה'לע האָט צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ, כאָטש זי האָט געוווּסט בײַ זיך, אַז זי וואָלט פֿאַר קיין פֿאַל נישט אין שטאַנד געווען אַפֿילו איין איינציק וואָרט זאָגן איר נחוםטשען אַנטקעגן. מיט דער גאַנצער אונטערטעניקייט פֿון פּראָסטע, פּשוטע ווײַבער האָט זי שוין געקוקט אויף נחוםטשען, אויף דעם לײַכטן, געשניצטן, שוואַרצאויגיקן מאַן, אין וועלכן זי האָט געזען אַ סך, אַ סך העכערס פֿון זיך. סוף קאסעט איינס, המשך קאסעט צוויי.